בעזרת השם יתברך, מסכת מועד קטן, דף כד, מ'הייבמיר אן דף כד, עמוד א', דריי שורות פון אויבן, יתבי רבנן, זאגט די הייליגע גמרא יתבי רבנן קמיה דרב פפא וקאמרי משמיה דשמואל, די תלמידים זענען געזעצן פאר רב פפא און נאכגעזאגט בשם שמואל, אז וואס? אז אבל ששימש מטתו בימי אבלו, אן אבל וואס האט משמש געווען מטתו אין די צייט פון זיין אבילות, חייב מיתה איז מחיוב מיתה, אזא מימרא האט מען נאכגעזאגט פון שמואל. אמר להו רב פפא, האט רב פפא זיי געזאגט צוויי טעותים האט עטץ, קודם כל אסור איתמר, ס'טייטש קיינער האט נישט געזאגט חייב מיתה, מען האט געזאגט אסור, און צווייטענס ומשמיה דרבי יוחנן איתמר, ס'איז בשם רבי יוחנן נישט בשם שמואל, נאר וואס, זאגט ער זיי ואי שמיע לכו משמיה דשמואל, טאמער עטץ האטס געהערט אזא סארט מימרא פון שמואל, וועל איך ענק זאגן וואס עטץ האטס געהערט הכי שמיע לכו. אמר רב תחליפא בר אבימי אמר שמואל אז אבל שלא פרע ושלא פיירם א אבל וואס האט נישט געלאזט די האר פון קאפ וואקסן אדער האט נישט געריסן קריעה ביי אזא אבל האט שמואל געזאגט חייב מיתה און דא האט ער נישט סתם געזאגט נאר דא האט ער עס ארויסגעלערנט פון א פסוק שנאמר וואס שטייט אין פסוק ביי די בני אהרן נאכדעם וואס נדב ואביהוא זענען געשטארבן שטייט דארט ראשיכם אל תפרעו ובגדיכם לא תפרומו די אייבערשטער זאגט זיי אן אז זיי זאלן נישט לאזן די האר וואקסן זיי זאלן נישט רייסן קיין קריעה אנדערש ווי יעדעם, ולא תמותו, און בזכות דעם וועלן זיי נישט שטארבן, קען מען דרינגען פון דעם, הא אחר שלא פרע ושלא פירם, חייב מיתה, אז ביי זיי איז געזאגט געווארן ולא תמותו, אבער א צווייטער וואס פירט זיך אזוי, א צווייטער וואס פירט זיך ראשיכם אל תפרעו ובגדיכם לא תפרומו, איז יא מחיוב מיתה, איז דאס איז געווען די מימרא פון שמואל. למעשה תוס' זאגט די דרשה איז נאר א אסמכתא, ווייל פשטות פשוט פשט אין פסוק איז דאס נישט, פשוט פשט אין פסוק איז, אז די אייבערשטער זאגט זיי אן ראשיכם אל תפרעו בגדיכם לא תפרומו, ווייל טאמער יא וועט עטץ שטארבן, ס'גייט נישט ארויף אויף אנדערע מענטשן בכלל, אבער על כל פנים אזא אסמכתא איז דא. זאגט די גמרא ווייטער אמר רפרם בר פפא, תנא, מ'האמיר געלערנט באבל רבתי, דאס איז אזא קליינטשיגע מסכתא, אזא מסכתא פון משניות, איז דארט האט מען געלערנט אז אבל אסור לשמש מטתו בימי אבלו, אזוי ווי מ'האט פריערט געזען, און מעשה, באחד ששימש מטתו בימי אבלו, וואס האט יא משמש געווען בימי אבלו, און ער איז נענש געווארן ושמטו חזירים את גווייתו, חזירים האבן אדער געביסן זיין גוף, מען האט אים געהארגעט, אדער אראפגעביסן זיין אבר, על כל פנים ער איז נענש געווארן אויף די עבירה. זאגט יעצט די גמרא ווייטער, אמר שמואל האט שמואל געזאגט, פחז חובה נתר רשות, ס'טייטש אזוי, אזוי ווי מען האט שוין געזען, שבת איז טאר מען זיך נישט פירן באבילות בפרהסיא, בצנעה האלט שמואל מעג מען יא, ובמילא זאגט ער אזוי, ווען סקומט צו פחז, וואס פחז ווי מיר זעהן איז ראשי תיבות, פריעת הראש, חזרת קרע לאחוריו, און זקיפת המיטה, וואס טאמער מען טוט נישט די זאכן, איז פשט מען איז זיך נוהג אבילות בפרהסיא, איז ביי דעם איז געזאגט געווארן חובה, מען מוז עס טוהן שבת כדי צו ווייזן פאר יעדעם אז מען איז זיך נישט נוהג באבילות שבת, מה שאין כן נתר, וואס נתר איז ראשי תיבות נעילת הסנדל תשמיש המיטה, און רחיצת ידיים ורגליים בחמין וואס דאס קען מען מאכן בצינעה איז דאס איז רשות קען א מענטש טון שבת טאמער ער וויל טאמער ער וויל נישט מוז ער נישט און די גמרא איז מפרש דא קודם די פחז חובה וואס איז דאס פחז פריעת הראש לאזן די קאפ אויפגעדעקט ווי מ'וועט באלד זען אז אבילים אין יענע צייטן היינט איז די מנהג אנדערש אבער אמאליגע צייטן זענען אבילים געגאנגען די קאפ מעוטף ס'טייטש מ'איז געגאנגען מיט אזא שמאטע ארום דעם קאפ, איז מילא שבת, וואס שבת טאר מען זיך נישט פירן באבילות, איז דא א חוב דאס אראפצונעמען, און די זעלבע זאך חזרת קרע לאחוריו, מ'רייסט דאך קריעה, די קריעה דארף זיין פון פארנט, אבער שבת טאר מען זיך נישט דרייען מיט די קריעה אין פארנט, ווייל אנדערע וועלן זען די קריעה, און מ'טאר זיך נישט פירן באבילות בפרהסיא, און מילא איינער וואס האט נישט קיין צווייטע בגד, איינער וואס האט טוט אן א אנדערע בגד, איינער וואס האט נישט, דארף ארום דרייען דעם בגד, און דאס איז א חובה, און די זעלבע זאך זקיפת המיטה, גראד מאכן די בעט, מ'האמיר דאך געזען אז א אבל דארף איבערקערן א בעט. איז ווייטער דאס איז בפרהסיא איז מילא שבת איז דא א חובה דאס צוריק צו דרייען די דריי זאכן מוז א אבל טוהן שבת כדי עס זאל נישט זיין אבילות בפרהסיא אבער נעילת הסנדל תשמיש המיטה רחיצת ידיים ורגליים בחמין ערבית און זאל מען זיך אפוואשן די הענט און די פיס מיט הייס וואסער וואס מען האט אנגעהייצט פאר שבת וואס א אבל טאר דאס נישט טוהן אפילו אין א וואכן טאג איז רשות טאמער די אבל וויל מעג ער דאס טוהן שבת ס'טייטש ער מעג זיך צוריק האלטן פון צו גיין שיך ווייל ס'איז נישט מ'האט שוין געזעהן ס'איז נישט א פרהסיא נישט יעדער גייט שיך, ס'דא מענטשן אין יענע צייטן זענען נישט געגאנגען קיין שיך, מילא ס'נישט מוכח פון דעם אז ער גייט נישט קיין שיך אז ער איז אן אבל, אז ער וויל מוז ער נישט גיין שיך, זעלבע זאך תשמיש המיטה קיינער ווייסט נישט פון דעם, קען ער טון וואס ער וויל, און רחיצת ידיים ורגליים בחמין קיינער ווייסט נישט צו ער וואשט יא צו נישט, קען ער אויך טון טאמער ער וויל, טאמער ער וויל קען ער זיך נוהג זיין באבלות, ורב אמר, רב קריגט זיך אויף איין נקודה, זאגט רב אף פריעת הראש רשות, ס'טייטש טאמער ער וויל קען ער בלייבן מיט דעם שמאטע שבת ווייל ס'דא אנדערע מענטשן וואס זענען אויך מעוטף אזוי שבת, ס'איז נישט מוכח פון דעם וואס ער איז מעוטף אז ער איז אן אבל. פרעגט די גמרא ושמואל, מאי שנא נעילת הסנדל דרשות דלאו כולי עלמא עבידי דסיימי מסאני, פריעת הראש נמי, לאו כולי עלמא עבידי דמגלו רישייהו, ס'טייטש, די גמרא פרעגט אויף שמואל בעצם די סברה פון רב, ווייל יעדער איז דאך מודה אז נעילת הסנדל האט מען געזען א מענטש טאמער ער וויל מוז ער נישט טראגן קיין שיך שבת, פארוואס? לכאורה איז אבילות בפרהסיא, נאר וואס ווייל ס'איז דא אסאך מענטשן וואס טראגן נישט קיין שיך, איז די זעלבע זאך זאגט די גמרא, ס'דא זייער אסאך מענטשן וואס גייען אזוי מעוטף מיטן שמאטע, און וואס איז די פראבלעם לויט שמואל צו גיין מיט דעם שבת? ענטפערט די גמרא, שמואל לטעמיה, שמואל האט דא א אינטערסאנטע שיטה, ממילא לויט שמואל קענסטו נישט פרעגן, ווייל דאמר שמואל, שמואל האט געזאגט, און קודם גיימיר זען א מימרא פון שמואל וואס קומט נישט דא אריין אין די סוגיא, שמואל האט געזאגט כל קרע שאינו בשעת חימום אינו קרע, ס'טייטש מ'רייסט קריעה האלט שמואל ס'דארף זיין בשעת חימום, בשעת די הארץ איז אנגעווארעמט, בשעת די צער, די טאג וואס די נפטר איז אוועק, דעמאלטס העלפט קריעה, אבער טאמער איינער האט געריסן קריעה דעמאלטס שפעטער רייסט ער נאכאמאל, די צווייטע קריעה איז גארנישט ווערט, נאך פארקערט גאר עס איז א בל תשחית, דאס איז איין מימרא פון שמואל, און די צווייטע מימרא פון שמואל, וכל עטיפה שאינה כעטיפת ישמעאלים, אינה עטיפה, ס'טייטש די עטיפה, די דין אז מ'דארף זיך אזוי ארומוויקלען מיט א שמאטע די קאפ, איז דווקא עטיפת ישמעאלים, וואס מ'וועט שוין זעהן וואס דאס איז. אבער טאמער מען וויקלט זיך נישט ארום עטיפת ישמעאלים איז האט מען נישט יוצא געווען די דין עטיפה וואס א אבל האט, און ממילא קומט אויס אז לויט שמואל זענען די אבלים געגאנגען א שפעציעלע סארט עטיפה, נישט אזוי ווי די עטיפה פון אלע אנדערע מיני מענטשן, נאר גאר שפעציעל, און פאר דעם זאגט שמואל ס'איז נישט דא קיין ברירה, ס'קומט שבת מוז מען דאס אויסטוהן, דאס טייטשט פריעת הראש לויט שמואל, מען מוז אראפ נעמען די עטיפת ישמעאלים, ווייל אז נישט איז פשט מען פירט זיך באבילות בפרהסיא, זאגט די גמרא מחוי רב נחמן, על עד גובי דדיקנא, דהיינו וואס איז עטיפת ישמעאלים ביז גובי דדיקנא, דאס אזעלכע לעכעלעך דארט אין די באקן איז דא אזא קליינע גריבל וואס פארט אריין ביז דארט, טאמער מען שלעפט אראפ דעם טלית מען שלעפט ארויף דעם טלית די שמאטע שלעפט מען ביז דארט, דאס איז עטיפת ישמעאלים, וואס לויט שמואל זענען אלע אבלים אזוי געגאנגען, און ממילא טאר מען דאס נישט טון שבת. זאגט אבער די גמרא אמר רבי יעקב אמר רבי יוחנן, לא שנו אלא שאין לו מנעליו ברגליו, אבל יש לו מנעלים ברגליו מנעליו מוכיחין עליו, וואס טייטש, טאמער א אבל גייט מיט שיך, ווייזט ער דאך מיט דעם אז ער פירט זיך נישט באבילות שבת, איז אזא סארט אבל, טאמער ער וויל קען ער אויך מאכן די עטיפת ישמעאלים במקום צנעה, און מוז נישט גיין אויפגעדעקט, פארוואס ווייל ער האט שוין געוויזן פאר יעדעם מ'האט שוין מגלה דעת געווען פאר יעדעם אז ער פירט זיך נישט באבילות מיט דעם וואס ער גייט שיך. זאגט די גמרא ווייטער, מ'האמיר געזעהן פריער אז שמואל האט געזאגט כל קרע שאינו בשעת חימום אינו קרע, אז א קריעה נישט בשעת מעשה, נישט די טאג וואס די נפטר איז אוועק, הייסט נישט קיין קריעה. פרעגט די גמרא, והא אמרו ליה לשמואל, נח נפשיה דרב, ווען מ'האט פארציילט פאר שמואל אז רב איז אוועק, קרע עליה תריסר מני, האט ער געריסן אויף רב צוועלף בגדים, ס'טייטש צוועלף מאל האט ער אנגעטון א בגד, און מ'וועט באלד זעהן יעדע מאל האט געהערט א מימרא פון רב, האט ער נאכאמאל געריסן קריעה. אמר האט געזאגט אזל גברא דהוה מסתפינא מיניה, ס'איז אוועק א מענטש כ'האב מורא געהאט פון אים, כ'האב מורא געהאט פון זיינע קשיות. און די זעלבע זאך ברענגט די גמרא א מעשה אמרו ליה לר' יוחנן, נח נפשיה דרבי חנינא, מ'האט געזאגט פאר רבי יוחנן, רבי חנינא איז אוועק, קרע עליה תליסר אצטלי מלתא, האט ער געריסן דרײַצן בגדים פון זייד, אמר, אזל גברא דהוה מסתפינא מיניה, ס'איז אוועק א מענטש כ'האב מורא געהאט פון אים פון זיינע קשיות, על כל פנים זעהט מען דאך דא סיי פון שמואל און סיי פון רבי יוחנן, אז זיי האבן געריסן קריעה אסאך מאל, און לאו דווקא בשעת חימום, נישט די זעלבע טאג וואס דער איד איז אוועק, ענטפערט די גמרא, שאני רבנן, דכיון דכל שעתא מדכרי שמעתייהו כשעת חימום דמי, היות וואס יעדע מאל מען לערנט די מימרות פון די חכמים ס'טייטש שמואל, מען האט אים געזאגט רב איז אוועק, יעדע מאל שמואל האט געלערנט א מימרא פון רב, האט ער זיך נאכאמאל דערמאנט, און נאכאמאל געווען א שעת חימום, און ממילא האט ער נאכאמאל געריסן קריעה. פרעגט אבער די גמרא, אמר ליה רבין בר אדא לרבא, אמר תלמידך רב עמרם, דיין תלמיד רב עמרם האט געברענגט א ברייתא, תניא, שטייט אין די ברייתא אזוי, אבל כל שבעה קורעו לפניו. ס'טייטש משך די גאנצע שבעה איז די קריעה דארף זיין פון פארנט יעדער זאל דאס זען, ואם בא להחליף, טאמער ער דארף טוישן בגד, לאמיר זאגן ס'אין די זומער און ער וויל טוישן ס'ווערט קאלט ער וויל טוישן אויף א ווינטערדיגע בגד אדער א אנדערע סארט בגד און ער האט זיך געריסן קריעה אויף די ערשטע בגד וואס טוט מען מיט די צווייטע בגד מחליף וקורע טוישט מען צו א אנדערע בגד צו א נייע בגד און מ'רייסט קריעה אויף די נייע בגד בשבת שבת איז קורעו לאחוריו רוקט מען די שניט פון די קריעה אויף צוריקצווועגס מ'זאל עס נישט זען ואם בא להחליף מחליף ואינו קורע טאמער שבת וויל איינער טוישן בגדים קען ער טוישן בגדים אן רייסן קריעה אין די נייע שבת'דיגע בגדים, על כל פנים זעהט מען דאך דא אין די ברייתא אז ווען איינער טוישט בגדים מאכט מען קריעה אין די נייע בגדים, לכאורה איז עס נישט בשעת חימום, א קשיא אויף שמואל, ענטפערט די גמרא כי תניא ההיא, בכבוד אביו ואמו, ס'טייטש, דארט רעדט זיך מ'איז מכבד די טאטע מאמע ס'איז אנדערש ווי נארמאל, נארמאל א אבל וואס טוישט בגדים דארף נישט רייסן קריעה אינעם נייעם בגד, חוץ אז מ'זיצט שבעה אויף א טאטע און א מאמע, איז דאך א מענטש מחויב צו מכבד זיין די טאטע און די מאמע, מער ווי געווענטליך, מילא דארט, טאקע, יעדע מאל מען טוט אן א נייע סארט בגד, מען טוישט בגד, רייסט מען קריעה, אבער ס'האט נישט מיט די דין פון קריעה און קען זיין ווייטער אז די מימרא פון שמואל איז ריכטיג. פרעגט יעצט די גמרא אותן קרעים, מתאחין, או אין מתאחין, די איבעריגע קרעים די נייע, מ'האט דאך יעצט געזען אז ווען איינער זיצט שבעה אויף א טאטע מאמע און טוישט בגדים, רייסט מען קריעה אויף די נייע בגדים, נישט מדין אבילות נישט מדין קריעה נאר מדין כיבוד אב ואם די שאלה איז צו די ריס די שניט צו מען מעג עס צוריק צונייען צו נישט פארוואס ווייל די פשוטע שניט די ערשטע שניט וואס מען טוט נישט אלס כיבוד אב ואם וואס מען טוט אלס קריעה דאס טאר מען נישט צוריק נייען די שאלה איז וועגן די שניט זאגט די גמרא פליגי בה אבוה דרב אושעיא ובר קפרא ס'דא א מחלוקת חד אמר אין מתאחין וחד אמר מתאחין איינס זאגט מען נייעט עס צו די אנדערע נישט ברענגט די גמרא א ראיה תסתיים דאבוה דרב אושעיא דאמר אין מתאחין, כ'האב א ראיה אז די טאטע פון רב אושעיא ער איז דער וואס האלט אז אין מתאחין מ'טאר נישט צונייען פארוואס? ווייל דאמר רב אושעיא רב אושעיא האט געזאגט אין מתאחין, ממאן שמיע ליה לאו מאבוה, פון ווי האט רב אושעיא גענומען אז אין מתאחין מ'טאר נישט צונייען? אוודאי פון זיין טאטע, זעהן מיר זיין טאטע דער וואס האט געהאלטן מ'טאר נישט, זאגט די גמרא לא, ס'איז נישט ריכטיג, מבר קפרא רביה שמיע ליה, קען זיין ער האט געהערט פון בר קפרא זיין רבי'ן, ס'איז נישט קיין ראיה ער האט געהערט פון זיין טאטן, מילא האסטו נישט קיין מקור. זאגט די גמרא ווייטער, אמר רבא האט רבא געזאגט, אבל מטייל באונקלי בתוך ביתו, א אבל מעג זיך דרייען שבת אין שטוב מיט זיין בגד וואס האט אין זיך די קריעה, פארוואס? ווייל ס'איז בצינעא, ס'איז נישט בפרהסיא מילא מעג מען. פארציילט די גמרא אביי אשכחיה לר' יוסף, דפריס ליה סודרא ארישיה, אביי האט געטראפן ר' יוסף, ביי ר' יוסף אין שטוב איז געווען א אבל, ווי ער גייט שבת מיט א סודר אויפן קאפ, ואזיל ואתי בביתיה און אזוי האט ער זיך געדרייט אין שטוב, אמר ליה, לא סבר לה מר אין אבילות בשבת, דאך א סימן אבילות גיין מיט דעם שמאטע אויפן קאפ, אמר ליה האט ער אים געענטפערט הכי אמר ר' יוחנן דברים שבצינעא נוהג, אז דברים שבצינעא מעג מען טון שבת, זאגט די גמרא ווייטער, מ'האבן געזען אין משנה ר' אליעזר אומר משחרב בית המקדש עצרת כשבת, אז שבועות איז פונקט ווי שבת נאכן חרבן, וואס טייטש ס'איז נמנע ואינו מפסיק, ווייטער האמיר געזען ר' גמליאל אומר אז ראש השנה יום כיפור שבועות אלע זענען מפסיק, חכמים האבן געזאגט לא כדברי זה לא כדברי זה, נאר שבועות איז כרגלים, ראש השנה יום כיפורים אזוי ווי שבת. זאגט אונז די גמרא, אמר רב גידל בר מנשיא אמר שמואל, הלכה כרבן גמליאל, די הלכה איז ווי רבן גמליאל, אז סיי ראש השנה, סיי יום כיפור, סיי שביעות, זענען אלע מפסיק ימי אבילות, ואיכא דמתני להא דרב גידל בר מנשיא אהא, ברענגט אונז די גמרא א צווייטע גירסא, אז דאס וואס ר' גידל בר מנשיא אמר שמואל האט געזאגט הלכה כרבן גמליאל איז נישט ביי די פלאץ, געזאגט נאר ביי א צווייטע פלאץ ווי מיר'ן שוין זען א ברייתא זאגט די הייליגע ברייתא כל שלושים יום תינוק יוצא בחיק ס'טייטש א קינד וואס איז נפטר לא עלינו פאר דרייסיג טאג האט ער נישט קיין געהעריגע לוויה מען טראגט אים נישט אין א ארון אין א מיטה נאר בחיק אין די הענט אזוי ונקבר באישה אחת ושני אנשים נארמאל מען באגראבט א מענטש דארף זיין א מנין דארט ביים קבירה דא איינער א קינד איז געשטארבן פאר דרייסיג טאג באגראבט מען מיט דריי מענטשן עס דארף אפילו נישט זיין קיין מענער ס'קען זיין איין פרוי מיט צוויי מענער, פארקערט נישט, אבל לא באיש אחד ושתי נשים איין מאן מיט צוויי פרויען איז שוין א פראבלעם פון יחוד, אבא שאול אומר, אבא שאול זאגט, אף באיש אחד ושתי נשים, אז ס'מעג אויך זיין איין מאן מיט צוויי פרויען, אפילו נארמאל איז דא א פראבלעם פון יחוד, ביי א אבל וואס איז טרוד איז דאס נישט דא. ווייטער זאגט די ברייתא, ואין עומדים עליו בשורה, אז ס'שטארבט א קינד ווייניגער פון דרייסיג טאג, שטייט מען נישט בשורה, אמאל איז געווען די מנהג אז מ'שטייט דאך שורות, איז ביי די לוויה, ס'נישט קיין געהעריגע לוויה, טוט מען דאס נישט, ואין אומרים עליו ברכת אבלים, מ'זאגט נישט קיין ברכת אבלים וואס מ'פלעג אמאל מאכן, ותנחומי אבלים, מ'איז נישט מנחם אבל. ווייטער אבער זאגט די ברייתא בן שלושים, טאמער דאס קינד איז שוין דרייסיג טאג אלט, שוין א בן קיימא, איז יוצא בדלוסקמא, טראגט מען אים שוין אין א ארון, רבי יהודה אומר לא דלוסקמא הנטלת בכתף, אלא הנטלת באגפיים, נישט אזא ארון וואס מ'טראגט אויף די אקסל, נאר אין די הענט, און ועומדין עליו בשורה, מ'שטייט שוין דא בשורה מ'איז מנחם אבל ואומרים עליו ברכת אבילים ותנחומי אבילים, דאס איז עלטער פון דרייסיג טאג אלט ביז די צוועלף, בן שניים עשר חודש, טאמער א צוועלף יעריג קינד איז שוין נפטר געווארן יוצא במיטה, טראגט מען אים ארויס מיט א געהעריגע מיטה. רבי עקיבא אומר, רבי עקיבא זאגט, הוא בן שנה ואבריו כבן שתיים, הוא בן שתיים ואבריו כבן שנה, יוצא במיטה. זאגט רבי עקיבא, א קינד וואס איז א יאר וואס איז גרויס ווי א צוויי יעריג קינד, אדער א צוויי יעריג קינד וואס איז גרויס ווי א איין יעריג קינד, איז ביי די ביידע אופנים טאמער זיי שטארבן טראגט מען זיי ארויס אין א געהעריגע מיטה זאגט די ברייתא ווייטער רבי שמעון בן אלעזר אומר היוצא במיטה רבים מצהיבין עליו טאמער מען טראגט ארויס א קינד אין א מיטה איז יעדער איינער זיך מצטער יעדער איז ביי די לוויה יעדער האט צער אז ס'איז געשטארבן א קינד אינו יוצא במיטה אין רבים מצהיבין עליו טאמער מען טראגט נישט ארויס א מיטה איז נישט דא די צער מענטשן שפירן עס נישט אזוי מען טראכט ס'איז יונגער און במילא דאס איז סתם א נקודה אויף א מיטה רבי אלעזר בן עזריה אומר ניכר לרבים רבים מתעסקים עמו, אינו ניכר לרבים אין רבים מתעסקים עמו, ס'איז אלעס תלוי ווי פאפולער די קינד וואס איז געשטארבן איז, טאמער מענטשן קענען אים, מענטשן אין שטאט, איז יעדער פארנומען מיט אים, טאמער נישט, נישט. ומה הן בהספד פרעגט יעצט די ברייתא, ס'טייטש פון וועלכע יאר הייבט מען אן מספיד זיין א קינד, רבי מאיר בשם רבי ישמעאל אומר עניים בני שלש עשירים בני חמש, עניים פון די דריי עשירים פון די פינף, פארוואס איז דא א חילוק צווישן עניים און עשירים, איז שוין דא אין די מפרשים, טייל זאגן אז ווייל עניים טאקע דאס איז זייער איינציגסטע נחת די קינדער וואס זיי האבן, זיי האבן נישט עפעס אנדערש ממילא הייבט מען אן פריערט, אנדערע זאגן אנדערע פשטים, על כל פנים זאגט די ברייתא ווייטער, רבי יהודה אומר משמו, עניים בני חמש עשירים בני שש, נישט דריי און פינף נאר פינף זעקס, ובני זקנים כבני עניים, ס'טייטש די קינדער פון עלטערע מענטשן זענען אויך גאר נאנט מיט די עלטערן, אזוי ווי בני עניים ווי מען האט געזען דאס איז זייער איינציגסטע נחת, איז האבן זיי אויך טאקע א דין ווי בני עניים, א עלטערע מענטש האט קינדער, איז פונקט ווי בני עניים, זאגט די גמרא אמר רב גידל בר מנשיא אמר רב, האט רב גידל בר מנשיא אמר רב, דא קומט אריין די גאנצע סוגיא, רב גידל בר מנשיא פון אים האט מען גערעדט, האט ער געזאגט אז הלכה כרבי יהודה שאמר משום ר' ישמעאל, די הלכה איז ווי רבי יהודה בשם ר' ישמעאל, אז עניים בני חמש און עשירים בני שש איז מען מספיד, זאגט די גמרא ווייטער, דרש ר' ענני בר ששון אפיתחא דבי נשיאה, ר' ענני בר ששון האט געדרשנט ביים טויער פון נשיא'ס שטוב, אז. טאמער, יום אחד לפני עצרת, טאמער איינער האט באגראבן זיין טויטע א טאג פאר שבועות ועצרת, און יעצט קומט שבועות, הרי כאן ארבעה עשר, איז אריבער איין טאג, און ס'איז כאילו ס'איז אריבער פֿערצן טאג, פארוואס? ווייל ברגע שבועות איז אנגעקומען, האט שבועות מבטל געווען די שבעה, איז זיבן טאג אוועק, יעצט שבועות אליין, איז דאך א יום טוב, איז דאך עס אליין ווי זיבן טעג, נאך זיבן טעג, איז פשט כאילו ס'איז דא אריבער פֿערצן טאג, ממילא דארף מען ציילן נאך זעכצן טאג, און ס'ענדיגט זיך די שלושים. שמע רבי אמי ואיקפד, רבי אמי האט געהערט ווי רבי ענני זאגט עס האט ער מקפיד געווען אמר, ער האט געזאגט אטו דידיה היא, דרבי אלעזר אמר רבי אושעיא, ס'איז נישט זיין ווארט, ס'איז א ווארט פון רבי אלעזר אמר רבי אושעיא ווי מ'וועט שוין זעהן. ברענגט די גמרא א ענדליכע מעשה, דרש רבי יצחק נפחא, אקילעא דריש גלותא, רבי יצחק נפחא האט גע'דרשנ'ט ביים אריינגאנג צום שטוב פון ריש גלותא די זעלבע דרשה, אז יום אחד לפני עצרת ועצרת, הרי כאן ארבעה עשר, אז טאמער איינער איז געווארן א אבל א טאג פאר שבועות, ס'גייט אריבער שבועות אליין, איז כאילו ס'איז אריבער צוויי וואכן פֿערצן טאג, שמע רב ששת איקפד, רב ששת האט מקפיד געווען ווען ער האט עס געהערט אמר, האט ער געזאגט אטו דידיה היא, ס'איז עפעס דיין חידוש, דרבי אלעזר אמר רבי אושעיא, ס'איז רבי אלעזר אמר רבי אושעיא'ס חידוש, וועלכע רבי אלעזר אמר רבי אושעיא, דאמר רבי אלעזר אמר רבי אושעיא, מנין לעצרת שיש לה תשלומין כל שבעה, ווי ווייסט מען אויף שבועות איז דא זיבן ימי תשלומין, שנאמר, ווייל שטייט אין פסוק, בחג המצות ובחג השבועות, שטייט ווייטער בחג הסוכות, די תורה האט מקיש געווען אלע דריי צוזאמען, מה חג המצות יש לה תשלומין כל שבעה, אף חג השבועות יש לה תשלומין כל שבעה, שבועות האט אויך תשלומין כל שבעה, ממילא זעהן מיר אז ר' אלעזר אמר רבי אושעיא איז דער בעל המימרא וואס האלט אז שבועות אליין האט א דין ווי זיבן טעג וואס האט זיבן ימי תשלומין, און ממילא פאר דעם האבן זיך רב ששת און רבי אמי געבייזערט און מקפיד געווען ווען אנדערע האבן געזאגט די מימרא בשמם, נישט בשם אומרו. זאגט די גמרא ווייטער, אדבריה רב פפא לרב אויא סבא ודרש, רב פפא האט געמאכט רב אויא סבא שפאצירן און שפאצירט מיט אים און ער האט גע'דרשנ'ט האט געזאגט אזוי יום אחד לפני ראש השנה וראש השנה הרי כאן ארבעה עשר די זעלבע זאך וואס מען האט פריערט געזען ביי שבועות איז די זעלבע זאך ביי ראש השנה טאמער איינער ווערט א אבל ערב ראש השנה עס גייט אריבער ראש השנה איז כאילו עס איז אריבער פֿערצן טעג ער דארף האלטן נאך איינהאלטן נאך זעכצן טעג ביז סוף די שלושים אמר רבינא האט רבינא געזאגט הלכך יום אחד לפני החג וחג ושמיני שלו הרי כאן עשרים ואחד יום ס'טייטש טאמער ס'איז געשטארבן א נפטר א טאג פאר סוכות און ממילא ברגע וואס ס'ווערט יום טוב ס'ווערט סוכות איז כאילו שוין אריבער די שבעה כאילו ס'איז אריבער זיבן טעג, יעצט יום טוב אליין איז אויך זיבן טעג, שמיני עצרת איז נאך זיבן טעג, איז כאילו ס'איז אריבער דא איין און צוואַנציק טעג, איין און צוואַנציק פון דרייסיג, בלייבט נאך צו ציילן נײַן טעג און ס'ענדיגט זיך די שלושים. פארציילט די גמרא, רבינא איקלע לסורא דפרת, רבינא איז אנגעקומען צו דער שטאט סורא לעבן די נהר פרת, אמר ליה רב חביבא מסורא דפרת לרבינא, האט רב חביבא פון יענע שטאט געזאגט צו רבינא, אמר מר יום אחד לפני ראש השנה וראש השנה הרי כאן ארבעה עשר, דו האסט אזוי געזאגט, אז א טאג פאר ראש השנה מיט ראש השנה איז כאילו עס איז אריבער פֿערצן טעג, מען קען ציילן נאך זעכצן און עס האט זיך געענדיגט די שלושים, אמר ליה, האט רבינא געענטפערט, אנא מסתברא כרבן גמליאל הוא דאמינא, איך האב סך הכל געזאגט אז עס איז מער מסתבר ווי רבן גמליאל אז ראש השנה איז נישט אנדערש פון אנדערע ימים טובים, אבער קלאר געזאגט אז די הלכה איז רבן גמליאל, דאס האב איך נישט געזאגט.